עלזא, ביסט נאכאלץ נישט קלוגער געווארן האט ער געטענה'ט צו איר, פאלג מיך, ווארף אוועק די פאליטיק און נעם זיך צו דיין מעדיצין, דאס איז דיין בארוף. ניין פאפא'כן, האט עלזא זיך געהאלטן ביי איר'ס, דאקטוירים זענען דא אסאך אן מיר, קעמפער זענען דא געציילטע. זעענדיג אז ער וועט מיט עלזען גארנישט מאכן, האט ער גענומען אליין זוכן אנצוהייבן אויפסניי זיין פראקטיק. מיט דעם אלטן גרויסן דאקטארישן דיפלאם בויגן אין דער האנט איז ער געגאנגען פון אינסטיטוציע צו אינסטיטוציע און אין דייטש דערציילט וועגן זיין גרויסער פראקטיק וואס ער האט געהאט אויף יענער זייט ים, וואס ער וויל זי באנייען דא אינעם נייעם לאנד. אבער מען האט געפאדערט פון אים אויסצוהאלטן עקזאמענס און אין דער שפראך פון לאנד דערצו. דאָקטער לאַנדאַ איז נישט געװען פֿאַרצװײפֿלט. די נײַע שפּראַך איז אים געװען אַזױ פֿרעמד, אַז ער האָט אַפֿילו נישט געקענט באַשטעלן עפּעס אין זײַן װעגעטאַריאַנישן רעסטאָראַן, װען עלזע איז נישט געגאַנגען מיט אים צוזאַמען. עלזע האָט אים אױסגערעדט, ער דאַרף גאָרנישט טראַכטן װעגן אַרבעט, װײַל זי װעט אים שױן באַזאָרגן מיט אַלעם, זאָל ער בלױז מאַכן זײַנע שפּאַצירונגען אין די פֿרימאָרגנס און אָפּרוען זיך נאָך די אַלע יאָרן פֿון שװערער אַרבעט. וועט זי אים דינגען א צימער ביי א משפחה פון דריבן, וואו ער וועט זיך קענען צונויפרעדן אין זיין שפראך, מען וועט מאכן פאר אים זיינע מאכלים און אכטונג געבן אויף אים. דאקטער לאנדא האט זיך אויפגעקאכט. איך וויל נישט רוען מאכן, האט ער געשריגן, איך בין נאך נישט קיין עובר בטל איך זאל מיך אוועקזעצן עסן און דרימלען. פאפא'כען, נישט קאכן זיך, האט עלזא געטומלט, עס איז נישט געזונט פאר דיר. די אײער זאָלן נישט לערנען די הינער, האָט דאָקטער לאַנדאָ געקלאַפּט מיט זײַן שטעקן, איך װײס אַלײן, װאָס פֿאַר מיר איז געזונט. בלאָנדזשענדיק און דרײענדיק זיך אין די גאַסן, צו װעלכע ער האָט זיך אַלץ נישט געקענט צוגעװױנען, פֿרעגנדיק אין זײַן נױקעלנער דײַטש בײַ יונג און אַלט, האָט ער זיך אַזױ צו אַלערלײ אינסטיטוציעס דערשלעפּט, צו קאָמיטעטן און כּלל-טוער, און אױפֿגעװיקלט זײַן אַלטע דיפּלאָמע. וואסער נישט איז ארבעט גיט מיר פאר וואסער פאר וואסער נישט איז פרייז אבי טון עפעס האט ער זיך געבעטן אין איינעם א קאמיטעט האט מען אים אויסגעהערט ווייסט איר עפעס וועגן הינער דאקטער האט מען אים געפרעגט דאקטער לאנדא האט אויסגעגלעט די בארד נישט ספעציעל אבער איך האב מיך תמיד אינטערעסירט מיט באשעפענישן אפטמאל געהיילט אין נויקעלן נישט נאר מענטשן אויך חיות מען האט מיר געבראכט קראנקע הינט קעץ קראליקעס טויבן די מענטשן אין קאמיטעט האבן זיך איבערגעקוקט. מיר דארפן א מענטש אין א הינער פארם, האבן זיי אים געזאגט. מיר ווייסן אבער נישט צי איר וועט עס קענען טון ביי אייער עלטער. דאקטער לאנדא איז געווארן בייז ווי תמיד ווען מען האט אים דערמאנט זיין עלטער. גיט מיר אייער האנט, מיין ליבער הער, האט ער געבעטן זיך ביים עלטערן קאמיטעט מענטש. מיין האנט? האט דער קאמיטעט מענטש זיך גע'חידוש'ט, וואס דארפט איר מיין האנט? האט נישט קיין מורא, איך וועל אייך דעם פולס נישט באטראכטן, האט דאקטער לאנדא געענטפערט, גיט מיר בלויז געווענליך די האנט. דער קאמיטעט מאן האט אויסגעשטרעקט פארזיכטיג זיין האנט, ווי ער וואלט געהאט פאר זיך א שווארץ קינסטלער וואס גרייט זיך אפטון א שפיצל. דאקטער לאנדא האט אנגענומען די אויסגעשטרעקטע האנט, און אזא דריק געטאן, אז דער קאמיטעט מאן האט אויסגעשריגן פון ווייטיג. דאָקטער לאַנדאָ האָט אים אָפּגעלאָזט די האַנט. נו, בין איך אַלט? האָט ער געפֿרעגט מיט ניצחון. איך גלויב, אַז מיר וועלן פּרובירן אײַך נעמען, דאָקטער, האָט דער קאָמיטעטמאַן געזאָגט, אַ שמייכלנדיקער, און אים געקלאַפּט איבער דער פּלייצע. עס האָט גאָר נישט געהאָלפֿן עלזען. זי האָט געמוזט אײַנפּאַקן דעם פֿאָטער די זאַכן און לאָזן אים פֿאָרן צו די הינער.

זיידישע, גיב די האנט וועל איך דיר העלפן ארויסקריכן צום ראמבל סיט, האט דער טרייבער אין לעדערן רעקל געזאגט. כ'דארף נישט קיין האנט יונגערמאן, האט דאקטער לאנדא געענטפערט מיט פארדרוס און געשיקט זיך ארויפגעכאפט אויף דער מאשינקע. אלטער, האסט נאך פעפ? האט דער טרייבער איהם געמאכט א קאמפלימענט. דאָקטער לאַנדאָ האָט אָנגעקװאָלן פֿון יונגמאַנס קאָמפּלימענט, װי נאָר מען איז אַרױס הינטער דער שטאָט, און דער װינט פֿון אָפֿענעם לאַנד האָט זיך אַ שפּיל געטאָן מיט זײַן גרױער באָרד און האָר, האָט ער זיך דערפֿילט פֿריש און קרעפֿטיק, װי אַ יונגערמאַן. די ערשטע קי, װאָס ער האָט געזען פּאַשן זיך אױף די לאָנקעס, האָבן אים אָנגעפֿילט מיט פֿרײד. עס איז מער גאָרנישט געװען קײן פֿרעמדקײט אין נײַעם לאַנד. יעדער מעקע פֿון אַ קו, יעדער בעקע פֿון אַ שעפֿעלע, יעדער הירזשע פֿון אַ פֿערד איז געװען הײמיש. אייגן. די הויקערדיגע בערג און פעלזן האבן געאטעמט מיט אייביגקייט פון מעשה בראשית. דאקטער לאנדא האט געפילט זייער שטומע גבורה און אייביגן סוד, און ער האט אנגעהויבן ברומען אונטער אן אלט בארג-ליד וואס ער האט געדענקט נאך פון זיינע סטודענטן יארן. גלייך צומארגנס מיטן ערשטן בלויען האט ער זיך אריינגעווארפן אין זיין ארבעט, אַ באַוועגלעכער, מיט אַ ווייסער באָרד און האָר, האָט ער מיט יונגלערישער געשיקקייט אַרומגעפֿלאַטערט צווישן די הינער, וואָס אַלע זענען זיי געווען ווייס, ווי ער אַליין. איינס און צוויי האָט ער געכאַפּט די אונטערשיד פֿון אַ קראַנקן ביז אַ געזונטן עוף. מיט אַפּעטיט האָט ער געגעסן נאָך דער אַרבעט זײַנע גרינסן און אייער און געטרונקען אַ סך וואַסער פֿון קוואַל. אין די אָוונטן איז ער געלעגן אויסגעלייגט אויף זײַן בעטל אין צימערל בײַם גאַראַזש און געלייענט ביכער וועגן הינער-צוכט, וואָס עלזע האָט פֿאַר אים געקראָגן. מיט חשק פון א סטודענט, א מתמיד, האט ער אריינגעלייגט אזויפיל קאפ אין דער הינער לערע, ווי ער וואלט ערשט געדארפט אנהייבן לעבן אויף דער וועלט. מיט יעדן טאג מער זיך דערוואוסט וועגן אלע הינערישע געוואוינהייטן און קאפריזן, קראנקהייטן און רפואות,

ווי אמאל ווען זי איז נאך א סטודענטין געווען און ער פלעגט מיט איר ארויסגיין אין די זונטאגס וואנדערן איבער דעם לאנד, אזוי גייט ער איצט ארויס מיט איר וואנדערן איבער די בערג. עלזא האלט אפ דעם פאטער אין גיין בארג ארויף, לאנגזאם, פאפאכען, ווארענט זי אים, די אייער זאלן נישט לערנען די הינער, דומע גאנז, בייזערט זיך אויף איר דער אלטער, און נישט מיטן מויל אטעמען, נאר מיט דער נאז, מיט דער נאז, מיט דער נאז. עלזא דערמאנט זיך אין יארן צוריק ווען צוזאמען מיט איר פלעג געארג קארנאווסקי מיט גיין וואנדערן איבערן לאנד, און א זיפץ רייסט זיך ארויס פון איר הארץ. וואס איז, עלזא? פרעגט דאקטער לאנדא. גארנישט, גארנישט, פאפאכען, מאכט עלזא אוועק, און כדי צו פארדעקן אירע געדאנקען נעמט זי דערציילן פון אירע רייזעס איבער שטעט און שטעטלעך, פון אירע לעקציעס און קאנפערענצן. דאקטער לאנדא וויל עס נישט הערן. ווען דו וואלסט מיך פאלגן וואלסטו בעסער זיך באזעצן אויף דער פארעם צוזאמען מיט מיר, זאגט ער. ביי הינער? פרעגט עלזא מיט שפאס. יא, ביי הינער, זאגט דער אלטער. הינער זענען נישט אזוי איינפאך ווי מיר מיינען. אסאך אינטערעסאנטער אומצוגיין מיט זיי ווי מיט מענטשן. עלזא רייניגט אויס דעם פאטער די ברעקלעך פון דער בארד. דו וועסט שוין קיינמאל זיך נישט אויסלערנען האלטן די בארד ריין, מוסר'ט זי אים. קאפיטל נײַן און דרײַסיק. מיט יעדן טאג מער איז דער ווידערווילן געוואקסן צווישן דעם שילער יעגאר קארנאווסקי און דעם לערער בארנעט ליווי. מיסטער בארנעט ליווי, ווי א געניטער פעדאגאג, האט מיט אלע כוחות פרובירט פארדעקן זיין אנטיפאטיע צום אויסגעצויגענעם שילער וואס האסט אים, יעגאָר קאַרנאָווסקי האָט זײַן שׂינאה צו מיסטער ליװאַי אַרױסגעװיזן אָפֿן בײַ יעדער געלעגנהײט. ער האָט אים קײן מאָל נישט געענטפֿערט גלײַך אױף זײַנע פֿראַגן, נאָר מיט איראָניע, עס זאָל אים פֿאַרדריסן. אַזױ האָט ער אים נישט געקוקט אין פּנים, װען ער האָט גערעדט צו אים, נאָר אַװעקגעקוקט אין אַ זײַט. די לעקציעס האָט ער זײער שלעכט געמאַכט.

וואס האבן שיער נישט געפלאצט אויף זיין קליין פעט פיגורל, האט ער נישט אויפגעהערט יעדעס מאל אויפס ניי צו רעדן מיט די קריגס קאמעראדן וועגן אט דער שלאכט, דערמאנען זיך אלערליי איינצעלהייטן, דערציילן ניסים וועגן איר. אזוי האט ער אויך גערעדט וועגן דעם אפט ביי זיך אין הויז, ביי צוזאמענקומענישן מיט פריינט, וואָס עלטער און פֿעטלעכער ער איז געוואָרן, אַזוי אַז דער אויסזען זיינער האָט זיך נישט געפּאַסט מער צו די זעלנערישע העלדישקייטן, אַלץ מער האָט ער די פֿראָנט-געשיכטעס פֿאַרשטאַרקט. גאָר אָנגעקוואָלן האָט ער צו שילדערן אָט די שלאַכט אין שול פֿאַר די שילער מיט דער ווייכסטער שטים,

פון זיין אנקל הוגא האט ער גאנץ אנדערע זאכן געהערט וועגן אט דער שלאכט, אבער לייטענאנט הוגא האלבעק וואס איז אין דער שלאכט געווען און געלאפן האט אט די שלאכט געהאט שטעקן אין האלז ווי א ביין נישט אראפצושלינגען נישט אויסצושפייען, און געהאט האט ער איין תירוץ דערויף. דער מעסער אין רוקן וואס דער הינטערלאנד האט אריינגעשטעקט די העלדישע טרופן אין פעלד, און יעגאר האט געוואלט זאגן אט די מיינונג דעם קליינגעוויקסיגן און געקרייזלטן ליווי וואס האט א תל געמאכט פון די דייטשע טרופן. סער, האט ער מיט זיין אויסלענדישן ענגליש איבערגעריסן דעם לערער, ווען נישט די ציווילע פאררעטער וואס האבן דער ארמעי א מעסער אין רוקן אריינגעזעצט וואלטן די דייטשע טרופן קיינמאל נישט צוריקגעצויגן זיך פאר קיינעם. מיסטער בארנעט ליווי וואס פלעגט געווענליך נישט אין כעס ווערן ווען א שילער האט אים איבערגעשלאגן ווייל ער האט ליב געהאט א דיסקוסיע האט נישט געקענט דאס מאל אויסהערן גלייכגילטיג ווען מען האט פרובירט צווייפלען אין אט דער שלאכט אין די אראגאן וועלדער אין זיין שלאכט אמווייניגסטן האט ער געוואלט הערן די געשיכטע מיטן מעסער אין רוקן. ווער זענען דאס געווען די ציווילע פאררעטער וואס האבן א מעסער אין רוקן אריינגעזעצט קאַרנאָווסקי? האָט ער געפֿרעגט מיט שפּאָט. אָ, אַלערלײ פֿײַנט פֿון דער אַרמײ, האָט יעגאָר געענטפֿערט, װען נישט זײ, װאָלטן די העלדישע טרופּן נישט פֿאַרשפּילט. װען אַ באָק װאָלט געהאַט אַן אײטער, װאָלט ער געגעבן מילך, האָט מיסטער ליװאַי געמאַכט אַ שפּאַס. דער קלאַס, װאָס האָט געװײנלעך הנאה, װען אײנער פֿון די ייִנגלעך פֿאַרטשעפּעט זיך מיט אַ לערער, איז דאָס מאָל געװען אינגאַנצן אױף מיסטער ליװאַיס זײַט, װײַל ער האָט זיך אָנגענומען פֿאַר די אײגענע באַטאַליאָנען, און אלע האבן דעריבער ארויסגעלאכט פון לערער'ס משל מיטן באק. יעגאר האט זיך גלייך דערפילט פארלארן ווי תמיד ווען מען לאכט פון אים, און ער איז רויט געווארן. סער, איך רעד ערנסט און איר מאכט שפאס? האט ער פארגעווארפן מיסטער ליוואי, קוקנדיג אויף אים מיט שנאה אין זיינע בלויע אויגן. מיסטער ליווי האט איינגעשטילט דאס געלעכטער אין קלאס און געמיהט זיך צו זיין ערנסט. וויסענדיג אז משלים פון ספארט אפעלירן אלעמאל צו די שילער, האט ער גענומען דערציילן פארן קלאס וועגן א קאמף צווישן א גוטן באקסער און א שלימזל. דער גוטער באקסער דערלאנגט מיט כח, דער געשלאגענער שלימזל האט טענות אז מען האט אים אונטערגעשטעלט א פוס, אז מען האט אים געשלאגן צו נידריג, אז די ריכטער האבן אים נישט ריכטיג באהאנדלט, אז שונאים האבן זיך אריינגעמישט. ווי וויכטיג איז דער רעזולטאט, נישט די ווענס, נישט אזוי? יעס סער, האט דער קלאס געדונערט און געקוקט מיט שפאט אויף דעם צעטראגענעם פארטיידיגער פון די פארשפילטע. מיסטער ליוואי האט א קלאפ געטאן מיטן בליישטיפט אין טיש עס זאל זיין רואיג, און צוריקגעגאנגען צו זיין לעקציע. אלע האבן רואיג אויסגעהערט, אבער נישט יעגאר קארנאווסקי. וויסנדיג ביי זיך אז ער קען קיין מלחמה נישט פירן מיטן לערער, נישט מיט זיין דייטש און ענגליש וואס מאכט דעם קלאס לאכן, נישט מיט זיין שטים, נישט מיט זיין צעטראגנקייט וואס צוליב דעם פאלט ער גלייך ביי זיך אראפ און הויבט אפילו אן שטאמלען, האט ער אבער נישט געקענט אונטערגעבן זיך דעם לערער ליווי, וויסנדיג אז אין זיינע מלחמות טוט ער בלויז זיך אליין שלעכטס, האט עס אים געצויגן דערצו ווי עס ציט א געפלאגטן צו צערייסן די אייגענע וואונדן. תמיד האט עס אים געצויגן צו זעלבסט פייניגונג, צו טון זיך אליין להכעיס, אפצוזאגן זיך פון זאכן וואס קענען אים ברענגען גוטס, און לויפן צו זאכן וואס זאלן אים פאראורזאכן פיין און ליידן. די משפחה קארנאווסקי פון י י זינגער, געליינט פון לייב טענצער.

אבער דאס וואס אט די רייד זענען ארויסגעזאגט געווארן דורך די מויל פון מיסטער ליווי איז גענוג געווען אז ער זאל פארלירן דעם זין. סער, האט ער אים איבערגעריסן אויפ'ס ניי, איר דארפט נישט אזוי רעדן וועגן מיין לאנד! מיסטער בארנעט ליווי איז געווארן אנגעצונדן. קארנאווסקי, איר זענט אין אמעריקע און דעריבער אן אמעריקאנער. האט ער געענטפערט שארף. יעגאר קארנאווסקי האט געוואוסט אז ער דארף שווייגן איצט, נאר שווייגן, אבער ער האט נישט געקענט. דאס בלוט האט אים צוגעשטויסן צום קאפ, געשטופט צום אפגרונט. איינמאל א דייטש, שטענדיג א דייטש, האט ער געזאגט דאס וואס ער האט אזויפיל מאל געהערט דריבן. מיסטער בארנעט ליווי, ווי יעדער איד, וואס שפירט ארויס א צווייטן איד, ווי ווייט יענער זאל זיך נישט פארשטעלן, איז נישט נספויל געווארן פון יעגאר'ס לאזונג. איך גלויב אז די הערשער אויף דער צווייטער זייט האבן געהאט אן אנדער מיינונג וועגן אייך קארנאווסקי, האט ער גע'חוזק'ט, צום געלעכטער פון קלאס. אנדערש וואלטן זיי אייך נישט ארויסגעשיקט. איך בין נישט קיין ייִד, מיסטער ליװײ, האָט יעגאָר געזאָגט אין צאָרן, אונטערשטרײַכנדיק מיט דעם ליװײס אײגענע ייִדישקײט, כּדי אים צו באַלײדיקן דערמיט. דאָס אינטערעסירט אונדז נישט, האָט מיסטער ליװײ אים אָפּגעהאַקט. אונדז אינטערעסירט בלױז אַ שילערס לערע און אױפֿפֿירונג. זעצט זיך אַװעק אױף אײַער פּלאַץ!

כאָטש ער האָט נאָך ביז איצט קײנמאָל מיט אים קײן עסקים נישט געהאַט, בלױז געזען אים עטלעכע מאָל, האָט ער אָבער גרױס אָפּשײ געהאַט פֿאַר אים, סימפּאַטיע און באַװוּנדערונג. אַ הױכער, אַ צעװאַקסענער, מיט אַ רױטלעך פּנים, אָפּגעברענט פֿון זון און װינט, מיט העלע, שטרױ-קאָלירענע האָר, צו העלע און צו יונגע פֿאַר אַ מאַן אין די פֿופֿציקער, מיט העל-בלויע אויסגעוואשענע אויגן האט דער פרינציפאל מיסטער ווען לאבען אויסגעזען גיכער ווי א שיפס קאפיטאן, א ים וואלף איידער א שול פארוואלטער. אלץ אין אים, סיי זיין אויסזען, סיי זיין נאמען, סיי אפילו די לולקע וואס ער האט קיינמאל נישט ארויסגעלאזט פון מויל, אז עס האט אויסגעזען ווי צוגעוואקסן צו זיין אונטערשטער ליפ, האט ארויסגערופן באוואונדערונג ביי יעגאר קארנאווסקי.

פארשטיין אים, און ער האט דעריבער גענומען מאכן אן איינדרוק אויף אים דעם בעסטן נאר וואס ער האט געקענט. שוין ביי דער שוועל צו זיין קאבינעט האט ער מיטן שענסטן קנאק מיט ביידע קנאפלס צוזאמענגעשלאגן זיינע פיס און אויסגעצויגן זיך ווי א סטרונע. דערמיט האט ער געוואלט באווייזן אים, דעם מיסטער ווען לאבען,

געאָרג יאָאַכים האָלבעק קאַרנאָווסקי, האָט ער אויסגערופֿן אַלע זײַנע נעמען, אַרײַנשטעלנדיק דעם האָלבעק פֿון דער מוטערס צד אויך, וואָס זאָל פֿאַרדעקן דעם פֿאָטערס נאָמען, מיט רעספּעקט צו מעלדן, סער. אָבער מיסטער ווען לאָבען האָט אַוועקגעמאַכט מיט דער האַנט. וועל, וועל, וועל, האָט ער געזאָגט גיך, שמייכלענדיק מיט חוזק, בײַ אונדז גייט עס נישט אָט די אַלע זאַכן, יונגערמאַן. זעץ דיך און זאָג מיר נאָך אַמאָל דײַן נאָמען, איין נאָמען, איך זאָל געדענקען. יעגאר איז אזוי צוטומלט געווארן פון זיין ערשטן דורכפאל אז ער האט זיך נישט געזעצט. מיסטער ווען לאבען האט אים אנגענומען ביי ביידע שמאלע אקסלען ווי מען נעמט אן א יונגעלע און אים אוועקגעזעצט. אט אזוי! האט ער געזאגט פול מיט גוטמוטיגן חוזק און זיך אליין אזוי האסטיג אריינגעווארפן אין זיין שטול אז דאס געזעסל האט געקרעכצט אונטער זיין מאסע. אויסציענדיג די פיס באקוועם, אזוי אז דורך די נאכלעסיג אראפגעפאלענע זאקן האבן זיך ארויסגעזען די נאקעטע שינביינער, האט ער א בליק געטאן אין א פאפיר אויפן טיש און פאררויכערט די פארלאשענע לולקע. וואס איז די גרויסע אידעע פון פירן קריג מיט מיסטער ליוואי, יונגערמאן? האט ער געפרעגט מיט געמאכטן ערנסט, פון וועלכן דער חוזק האט ארויסגעקוקט. יעגאר האט אפגעהוסט די טרוקנקייט אין האלז און גענומען רעדן. וואקלענדיג, נישט קלאר, מיט לאנגע זאצן וועלכע ער האט איבערגעזעצט פון זיין דייטש לשון אין וועלכן ער האט געטראכט, און א פארוויקלטן ביכערדיגן ענגליש מיט אפטע סערס ביי יעדער געלעגנהייט, האט ער גענומען אויסדערציילן פאר דעם צעוואקסענעם מאן זיין גאנץ ביטער הארץ, זיינע אלע אינערליכע פיינען וואס קיינער פארשטייט נישט און קען נישט פארשטיין, ווייל דאס זיינען זאכן אינערליכע, טיפע, נישט צו באגרייפן פאר יעדן ערשטן בעסטן. מיסטער ווען לאבען האט געדיכט גערויכערט די לולקע כדי צו פארשלאגן דעם געניץ וואס איז אים געשטאנען אין האלז פון לאנגווייליגקייט. כאטש א לאנגיאריגער פעדאגאג און פרינציפאל פון בארימטע שולן, האט ער פיינט געהאט צו האבן צו טון מיט פראבלעמאטישע שילער. מיט יונגלעך שטיפער האט ער זיך אן עצה געגעבן. אליין א פרייליכער פארשוין, האט ער גלייך געפונען א וועג ווי אזוי אויסצוטענה'ן זיך מיט א יונגל וואס האט געשאסן מיט א פאפירענע פייל אויף א לערער, אדער וואס האט אפגעטון אן אנדער פארבאטן שטיקל. אנשטאט בייזערן זיך אויף אזא זינדיגן, האט ער געפראוועט מיט אים שטיפעריי, אנגעדרייט אים אן אויער, א שנעל געגעבן אין דער נאז, א קיצל אין דער זייט, און געווארן מיט אים אזא גוטער ברודער, אז דאס צולאזענע יונגל האט זיך פלוצלינג פארשעמט פאר זיינע שטיפערייען און צוגעזאגט צו האלטן זיך אין דער מעלה. אפילו מיט יונגלעך גנבים אדער שלעגער האט מיסטער וואן לאבען געפונען א וועג ווי צו רעדן. א צעוואקסענער, א גיבור, א ליבהאבער פון באנוצן זאפטיגע ווערטער, אפטמאל גאסיגע און נישט גראמאטיקאלישע, וואס האבן זיך נישט געפאסט פאר א פרינציפעל פון א שול, האט ער שטארק אויסגענומען ביי די שול יונגלעך, וואס האבן זיך געסטארעט צו זיין גראב צו להכעיס דער לייטישער וועלט. אן אפקומעניש איז פאר אים געווען צו האבן עסקים מיט פראבלעמאטישע יונגלעך. א זון פון אן ארעמען פארמער וואס האט געהאט א פולע שטוב מיט קינדער פון עטליכע ווייבער וואס ער האט געהאט און באגראבן, האט מיסטער וואן לאבען פון יונגעלווייז אן אליין געמאכט זיין לעבן מיט די אייגענע הענט. ער האט אפגעטראגן פעקלעך פאר גראסערי לייט צו באלעבאסטעס און געווען א בעלבאי אויף א שיף וואס איז געגאנגען צווישן דער איסט און דער וועסט, געוואנדערט זומער איבערן לאנד, וואו ער האט צוגעהאלפן פארמער ביים אראפנעמען היי פון די לאנקעס און אפגעקלאפט אויף א העקטאגראף פאפירן פאר א יוניאן פון האפן ארבעטער. ווי ער האָט אַליין זיך געשאַפֿן זײַן ברויט, האָט ער אַליין געלערנט אין די פֿרײַע אָוונטן, דערשלאָגן זיך צו קאַלעדזש, גענומען זיך צו לערערײַ, וואָס איז אַמווייניקסטן געפּאַסט פֿאַר זײַן אויסזען און דערציִונג, און אַזוי זיך אַרויפֿגעאַרבעט, אַז ער איז דערגאַנגען ביז פּרינציפּאַל פֿון אַ שול. אַ פֿריילעכער, אַ קענער פֿון מענטשן פֿון אַלערליי פֿעלקער און ראַסן, מיט וועמען אים איז אויסגעקומען צו טרעפֿן זיך אין זײַן לעבן, פון יונגלווייז אן געוואוינט צו אלערליי צייטן, שלעכטע און גוטע, צו אלערליי באדינגונגען, צו באשטיין זיין שטעטל, צו כאפן קלעפ און געבן קלעפ, צו שלאגן זיך מיט מענטשן, איבערבעטן זיך מיט מענטשן, אויסצוקעמפן מיט די אייגענע הענט יעדע זאך אין זיין לעבן, האט ער געוואוסט, מיסטער וואן לאבען, אז ס'איז נישטא צו וועמען צו האבן טענות אויף דער וועלט, אז מ'דארף אליין זיך העלפן, אליין אויסקעמפן זאכן, און ער פלעגט ווערן אויפגעקאכט, ווען יונגלעך קלאגמוטערס פלעגן ביטערן און קלאגן און האבן טענות אז די וועלט פארשטייט זיי נישט. וועל, ווייטער, ווייטער האט ער ארויסגעווארפן ווערטער פון זיין מויל צוזאמען מיט רויך. יעגאר איז נישט געגאנגען ווייטער, נאר אלס געדרייט זיך אויף אן ארט, איבער'חזר'נדיג די אייגענע טענות און תרעומות און ביטערנישן קעגן אלץ און אלעמען. זיין גאנץ ביטער הארץ האט ער אויסגעלאדן אויף דעם לערער זיינעם, אויף דעם קליינעם, פעטן, געקרייזלטן און שווארצן מיסטער ליווי. עס איז נישט דער לערער אין אט דעם מיסטער ליווי וואס איז אים יעגארן נישט סימפאטיש, עס איז דער מענטש. שוין דער אויסזען זיינער, די גאנצע אויפפירונג און האלטונג איז דאס וואס רעגט אים אויף, וואס צערייצט דאס בלוט אין אים, פילט אים אן מיט אומצוטרוי און קאמיזם און ווידערגעפיל, אזוי אז עס איז קיין נוצן נישטא אין דער לערע זיינער. ווייל ער וועט זיי קיינמאל נישט באנעמען, נישט פארשטיין און וויסן, ווייל ער, דער מיסטער ליווי, מאכט אים די לערע אומדערטרעגליך מיאוס און פארהאסט. ער האט זיך אפגעשטעלט א ווייל און געקוקט מיסטער ווען לאבען אין די אויגן, אין די העלע אויגן פון א ים מענטש, כדי צו געפינען אין זיי סימפאטיע און איינשטימיגקייט. אבער מיסטער ווען לאבען'ס אויגן זענען געווען העל און אויסגעוואשן און פרעמד.

אבער אזא מאן ווי ער, מיסטער ווען לאבען, פארשטייט אים זיכער, פילט אים מיט, ווי מענטשן פון זעלבן שניט און אפשטאם און בלוט. יעס סער, עס איז א בלוט זאך, האט ער פארענדיגט מיט א העכער קוויטשעדיג יונגלש קול, גאר ווי אין די יארן ווען זיין שטים פלעגט זיך נאך בייטן, איך האף אז איר האט מיך פארשטאנען ווי א מאן א מאן. מיסטער ווען לאבען האט אויסגעקלאפט האסטיג די לולקע אן טיש, און מיט איין ווארט געענטפערט אויף זיין גרויסע רעדע, נאטס! יעגאר איז געבליבן זיצן א פארגליווערטער. וואס וואס? נאר אט דאס ווארט האט ער נישט דערווארט פון דעם גרויסן און בלאנדן מאן וועמען ער האט אזוי פארעהרט. מיסטער ווען לאבען האט האסטיג אנגעשטאפט די לולקע מיט טאבאק און זי פארויכערט צוריק. יעס סער! האט ער פלוצים גענומען רופן יעגאר'ן מיט א סער, אבער נישט צוליב כבוד וועגן, נאר פארקערט, צוליב חוזק. דאס איז עס! נאטס! ביג באלאני! און אפעלירט גארנישט צו מיר! נאו סערי! דערביי האט ער מיט ביידע פיס צוגעשלעפט די מיסט קויש וואס איז געשטאנען אונטער זיין טיש, ארויסגענומען פון אים א גאנצן פאק מיט פאפירן און זיי פונאנדערגעווארפן פאר יעגאר'ן. זעסטו יונגערמאן, אט דעם קוואטש שיקט מען מיר צו יעדן טאג, ווארשיינליך צוליב דעם נאמען מיינעם, און איך טו איין זאך, כ'ווארף אים אין מיסט קאסטן אריין. יעגאר האט אראפגעלאזט דעם קאפ, מיסטער ווען לאבען האט זיך צוריקגעווארפן די פאפירן אין מיסט קארב אריין. יעס סער, דאס וואס איך טו האט ער געזאגט ווייל איך האב פיינט אז מען האט כסדר טענות, אז מען גריזשעט און מען פרעסט און מען קלאגט און מען העצט און מען ביטערט. יעגאר האט גענומען שטאמלען עפעס, מיסטער ווען לאבען האט אים נישט געלאזט קומען צום ווארט. איך האב עס פיינט ביי מענטשן און איך האב עס פיינט ביי פעלקער האט ער געקאכט זיך. האסט אן עוולה, קעמף אויס מיט די הענט, אבער נישט מיטן מויל. גריזשען און יאדען, דאס איז א וואפן פון היסטערישע ווייבער, נישט פאר קיין מאן. יעגאר האט מער נישט פרובירט רעדן, נאר בלויז אראפגעלאזט דעם קאפ אלס נידריגער און נידריגער אונטער די אומדערווארטע קלעפ פון דעם צעוואקסענעם בלאנדן מאן. מיטאמאל האט מיסטער ווען לאבען אראפגעווארפן דעם צארן פון זיין פנים און גענומען שמייכלען ווי א קינד. הער אויס, זונעלע, האָט ער גענומען רעדן פֿאָטעריש צום שילער, אויף וועמען ער האָט נאָר-וואָס אַזוי געצאָרנט, כ'וויל רעדן מיט דיר, אָבער איך האָב ליב, אַז מע קוקט מיר אין די אויגן אַרײַן, ווען איך רעד צו עמעצן. הייב אויף דעם קאָפּ! יעגאָר האָט געמיינט, אַז דער פּרינציפּאַל וועט אָנהייבן מיט אים אַ גרויסע דיסקוסיע, אָבער מיסטער ווען לאָבען האָט גענומען אויספֿרעגן אים נישט ווי אַ לערער, נאָר ווי אַ דאָקטער. זאָג נאָר, זונעלע, ווי אַלט ביסטו? האָט ער געפֿרעגט. אַכצן יאָר, סער. ווייז מיר דיין ארעם האט ער באפוילן. יעגאר האט נישט געוואוסט וואס דער פרינציפעל איז אויסן דערמיט, און ער האט דעם ארעם נישט אויפגעהויבן. מיסטער ווען לאבען האט אים אליין אויפגעהויבן דעם ארעם און באטאפט. דאס איז אן ארעם פאר א מיידל, נישט פאר קיין מאן, האט ער געזאגט. זע ווי אן ארעם פון א מאן דארף אויסזען. ער האָט אָפּגעדעקט דעם אַרבל און באַװיזן זײַן מוסקולירטע האַנט, אױף װעלכער עס איז געװען אױסטאַטועירט אַן אָדלער, אַ זכר פֿון די ייִנגלשע יאָרן, װען ער האָט געאַרבעט אױף אַ שיף. מיטאַמאָל האָט ער זיך צוגעבױגן נאָענט צו יעגאָרס אױער און אים שטיל געפֿרעגט, זאָג מיר, זונעלע, װי אָפֿט טוסטו ייִנגלשע נאַרישקײטן? יעגאָר איז רױט געװאָרן און גענומען לײקענען. מיסטער װען לאָבען האָט אַ קלאַפּ געטאָן מיט דער לולקע אין טיש. אומזין, האָט ער געזאָגט, אַלע טוען עס. כ'האָב עס אױך געטאָן, און עס איז נישטאָ װאָס זיך צו שעמען דערמיט. יעגאָר האָט אַראָפּגעלאָזט דעם קאָפּ. מיסטער װען לאָבען האָט אים צוריק אױפֿגעהױבן דעם קין מיט אַ פֿינגער. הער אויס זונעלע, האט ער אים געזאגט, כ'וואלט געקענט דיך איבערשיקן אין אן אנדער שול וואו דו וואלסט געהאט אן אנדער לערער, נישט דעם קליינעם מיסטער ליווי, אבער איך וועל עס נישט טון. פארוואס, סער? האט יעגאר געפרעגט א דערשלאגענער. ערשטנס, ווייל מיסטער ליווי איז א גוטער לערער. א פארדאמט גוטער לערער, האט מיסטער ווען לאבען געזאגט. צווייטנס, וואס איז וויכטיגער איז דאס וואס טאקע דערפאר וואס דו האסט אים אזוי זונעלע, וויל איך דו זאלסט זיין מיט אים צוזאמען ביז וועסט זיך אויסהיילן פון קוואטש אורטיילן וואס מען האט דיר אין קאפ אריינגעפאקט. יעגאר האט געוואלט פארפירן א דיסקוסיע וועגן דעם וואס דער פרינציפעל האט ארויסגעבראכט, אבער מיסטער ווען לאבען האט א קוק געטאן אויפן זייגער און גענומען זיך היילן. וועל סאני, איך וועל איבעררעדן מיט מיסטער ליווי און אלס וועט פארגעסן ווערן האט ער געזאגט איך וועל אויך שרייבן א בריוו צו דיין פאטער ווייל איך וויל זיך דורכרעדן מיט אים. יעגאר א שטאמלענדיגער האט זיך גענומען בעטן ביים מיסטער ווען לאבען נישט ארויסצורופן דעם פאטער. סער, עס האט מיט מיין פאטער גארנישט צו טון האט ער גע'טענה'ט, אבסאלוט נישט. אה, עס האט האט מיסטער ווען לאבען זיך געהאלטן ביי זיינס, איך האב אלעמאל ליב דורכצורעדן זיך מיט עלטערן.

דער צעוואַקסענער בלאָנדער מאַן מיט די אויגן פֿון אַ ים-מענטש האָט נישט פֿאַרשטאַנען אים, באַהאַנדלט אים ווי אַ ייִנגל, אַפֿילו פֿאַרשעמט אים מיט זײַנע ייִנגלערישע סודות. אַלץ איז געבליבן בײַם אַלטן, ווידער שול, ווידער מיסטער ליוואַי. דער פֿאָטער וועט זיך פֿון אַלץ דערוויסן. מיט וואַקלנדיקע טריט האָט ער זיך אַראָפּגעלאָזט איבער די טרעפּ צום סאָבוויי. אין וואַגאָן זענען שול-ייִנגלעך, פֿוטבאָל-שפּילער אין נומערירטע סוועטערס אַרײַן מיט אַ בהלה, טומלענדיק און לאַכנדיק. זיי האָבן זיך אָנגעהאָנגען אויף די לעדערנע פּאַסן, אויסגעלייגט זיך אויף די בענק, אויסגעשטעלט פֿיס אין די טירן פֿון וואַגאָן. אויף די בענק זענען דרימלענדיקע מענטשן געזעסן און געקייט זייער שטענדיקע גומי. אַ פֿאַרקויפֿער פֿון אַלטע אויסגעלייענטע זשורנאַלן האָט מיט אַ הייזעריק קול אויסגערופֿן זײַנע מציאות. פֿון די ווענט, פֿון באַלקן, האָבן לאַכנדיקע אויסגעמאָלטע שיינקייטן גערופֿן צו קויפֿן, זייף, ציגאַרעטן, גאַזאָלין, ציין-פּודער, קוכנס, ראַזיר-מעסערלעך,

איינער נאכן אנדערן האבן זיי אנגעפילט דעם וואגאן, א שיכור'ער נעגער בלוי פון שווארצקייט אין א צעריסן רויט העמד, דורך וועלכן זיין חושך לייב האט ארויסגעקוקט, האט געקוילערט מיט די שווארצאפלען, געלאכט צו אלעמען, געזונגען און גערעדט צו די ווייסע. א נעגער גייסטליכער מיט א גרויען קאפ און מיט א גלח'ישן ווייסן קראגן ארום זיין שווארצן האלז, האט דעם שיכור איינגענומען ער זאל נישט ברענגען קיין בזיונות אויף די ראסן-ברידער זיינע, דער פרייליכער שיכור האט זיך נישט געלאזט אייננעמען און ווייטער גערעדט צו די ווייסע. לאמיר זיך געבן די הענט, ווייסער יונגער פריינט, האט ער געזאגט, אויסשטרעקנדיג א שווארצע פליישיגע האנט צו יעגער'ן וואס האט געקוקט אויף אים. יעגער האט זיך אפגערוקט פון דעם שווארצן ליבזידיגן מענטש. דאס וואס דער שווארצער האט גראד אויסגעקליבן אים צו דערלאנגען זיין האנט האט אים אנגעפילט מיט מורא אז מ'דערקענט אין אים דעם צד וועלכן ער וויל נישט מ'זאל דערקענען. באַלד האָבן זיך ווידער העל-בלאָנדע און העל-אויגיקע לייט גענומען ווייזן, ווייבער מיט קוישלעך אין די הענט, אויסגעצויגענע ייִנגלעך מיט פֿלאַקסענע האָר, דין געשוירן בײַ די אויערן, פֿעטלעכע מענער מיט געצײַג אין קעסטעלעך, צוזאַמען מיט ענגעלש האָבן זיך געהערט דײַטשישע רייד, אַ שטריקנדיקע פֿרוי האָט געצויגן איר אומרויִק טעכטערל בײַ די בלאָנדע צעפּעלעך און געשטראָפֿט זי אין עכט בערלינער גאַסן-דײַטש, זײַ דאָך אַרטיק, טרודל!

אַלע ווײַלע האָט אַן אַנדערער גערופֿן די קינדער, וואָס האָבן געשפּילט זיך אין מיטן גאַס, האַנס, ליסכען, פֿריץ, קאַרל, קלאַראַ, הובערט, פֿריץ, פֿריץ! אין ביר-הײַזער, קאָנדיטערײַען, רעסטאָראַנען איז געווען אַרויסגעשטעלט היימיש געבעקס, ביר און שפּײַזן. אין פענסטער זענען געווען ארויסגעהאנגען דייטשע מעלדונגען וועגן צימערן צו פארדינגען. צווישן די רעסטאראנען און קאנדיטערייען און פלייש קראמען האט אן אויסגעפוצטער קברות-מאן אנאנסירט אין דייטשע בוכשטאבן זיין פלאץ, וואס עקזיסטירט שוין הונדערט יאר און איז בארימט מיט רעעלער באהאנדלונג און מעסיגע פרייזן. אויף ליידיקע ווענט און פארשטויבטע שויפענסטער פון א ליקווידירט געשעפט, וואו נאר עס איז געווען א ליידיק שטיקל פלאץ, זענען קרומע האקנקרייצן געווען אנגעשריבן מיט קרייד, צווישן וועלכע ס'האט זיך זעלטן דורכגעווארפן א האמער און א סערפ. לעבן א דעמאקראטישן קלוב, וואו דורך די אפענע טיר האט מען געזען עטליכע פארשוינען אין פארקאשערטע ארבל שפילן ביליארד, האבן זיך אויסגעלייגט אלערליי אינסטיטוציעס מיט לאנגע דייטשע נעמען, געלט-וועקסל און דעוויזן-קאנטארן וואס שיקן געלט און פעקלעך קיין דייטשלאנד, ארבעטס-פארמיטלונג ביוראען און קאמיסיאן-אגענטורן. פון פענסטער פון ערשטן שטאק האבן אראפגעשיינט גאלדענע גאטישע בוכשטאבן פון דאקטוירים, דענטיסטן, אדוואקאטן, האנדלס-אגענטן, אסעקוראציע-אגענטן, אגענטן פון פלעצער און גארטן-שטעטלעך, אין ביכער געשעפטן זענען געווען ארויסגעשטעלט אלערליי פארביגע ביכער פון דריבן, רייזע פלאקאטן, בילדער און פארטרעטן. פון אן אפן פענסטער האט א סאקסאפאון אויסגעשפילט א דייטשן מיליטערישן מארש. יעגאר האט זיך דערפילט היימיש און מונטער אין דער פרעמדער שטאט. א שטארקער חשק צו לעבן האט אויפגעוואכט אין אים נאך דער פריערדיגער מרה שחורה. ער האט אומעטום אריינגעקוקט, צו יעדער זאך אנגעשפיצט די אויערן, אין אַ ווינקל גאַס זענען געשטאַנען אָפֿן די ברייטע טירן פֿון אַ קירכע, איבער וועלכער ס'איז געווען אויסגעקריצט אַ גאָטישער אויפֿשריפֿט, אײַן פֿעסטער בורג איז אונדזער גאָט. ער האָט זיך דערמאָנט אין גראָסמוטער האָלבעק, וואָס פֿלעגט אים מיטנעמען אין קירכע פֿון צײַט צו צײַט, און ער איז באַלד אַרויס צוריק אין גאַס. פֿון אַנטקעגן איבער האָט אַ פֿילם-טעאַטער אַנאָנסירט אַ נײַ בילד פֿון דריבן. יעגאָר האָט אַ טאַפּ געטאָן דאָס בײַטעלע און איבערגעצײלט דאָס געלט, װאָס די מוטער האָט אים געגעבן אײַנצוצאָלן פֿאַר גאַז און עלעקטרע. עס איז געװען אַ פֿינף-דאָלאַר באַנקנאָט, אַחוץ אַ ביסל קלײנגעלט. ער איז צוגעגאַנגען צום בײַדל פֿאַרן טעאַטער און אַ שמײכל געטאָן צו דער קאַסירערין, װאָס איז געװען אַזױ ראָזע און בלאָנד, װי די אױסגעמאָלטע מײדלעך אױף די פֿילם-פּלאַקאַטן.

ביים אויסציילן די רעשט האט זי אים געמאכט א קאמפלימענט פאר זיין ריינעם דייטש, וואס איז זעלטן צו הערן אזעלכן דא אין לאנד. נישט לאנג פון דריבן, האט יעגאר געענטפערט, געקומען אויף א לוסט-רייזע. איך האב עס מיר גלייך געמערקט, האט די בלאנדן פארקויפערין געזאגט און געשמייכלט ווי די שיינהייטן אויף די פלאקאטן. יעגאר איז אריין מיט שטאלצע טריט און מיט אן אויפגעהויבענעם קאפ אין באלויכטענעם הויז. דאס וואס די בלאנדע פארקויפערין האט אים אנגענומען פאר אזעלכן וואס קומט פון דריבן אויף א לוסטרייזע האט אים אנגעפילט מיט זיכערקייט אז ער האט גארנישט אין זיך פון פאטער'ס צד ווי ער טראכט דעריבער. אין פינסטערן זאל זענען פארבייגעגאנגען באקאנטע בילדער פון דריבן, פאראדן, פלי-פארמאציעס, מושטירונגען, מארשן, מארשן, מארשן און מארשן. די הויך פארהויבענע באנאגלטע שטיוול האבן גארנישט אויפגעהערט צו קלאפן איבער שטיין און פלאסטער, יעגאר האט דערקענט היימישע גאסן, פלעצער, דענקמעלער, דער עולם האט אויך געפאטשט מיט די הענט, יעגאר האט געפאטשט לענגער פון אלעמען. ווען ער איז ארויס פון פילעם הויז איז שוין געווען טונקל, ער האט געוואוסט אז ער האט שוין היפש פארשפעטיגט מיטן אהיים קומען, אז די עלטערן וועלן זיך שוין געוויס זארגן איבער אים, אבער ער האט זיך פונדעסטוועגן נישט געאיילט אהיים צו גיין. פון א רעסטאראן וואס האט געהאט ארויסגעשטעלט אין פענסטער א פעט מענטשל רייטנדיג אויף א ביר פאס, האבן זיך געטראגן ריחות פון געבראטן פלייש. יעגאר האט דערפילט א נאגעניש ביים הארץ פון א גאנצן טאג נישט עסן, און ער איז אריין אינעווייניג. ער איז אריין מיט דער דעה בלויז צו נעמען עפעס ביים בופעט און אהיימפארן. פון דער מוטערס פינף דאלער האבן דערווייל געפעלט בלויז פופצן סענט, אבער א בלאנדע שיינקייט, אנגעטאן אין בייערישן פאלקס-טראכט, האט אים באגעגנט ביי דער טיר מיט אלע זיסקייטן וואס נאר א פרוי קען ארויסברענגען פאר א מאן ווען זי דארף עפעס פון אים, און געפרעגט אים צי זי קען טשעקן דעם מאנטל זיינעם. יעגאר איז אזוי איבערראשט געווארן פון מיידל'ס בלאנדקייט און זיסקייט, אז ער האט איר אוועקגעגעבן דעם אויסגעוואקסענעם רעגן-מאנטל וועלכער ער האט מיטגענומען פון דריבן, צוזאמען מיט א קוואדער אין פאראויס. דאנקע, גנעדיגער הער, האט די בלאנדע שיינהייט געזאגט, זייער ליבנסווירדיג. אך, לוינט גארנישט צו דערמאנען עס, האט יעגאר גערעדט מיט בראוואור, ווי דאס געבן קוואדערס איז ביי אים א טאג-טעגליכע זאך. נאָך דעם טשעק-מיידל איז אַ בכּבֿודיקע דאַמע צוגעקומען צו אים, היפּש פֿעטלעך און היפּש ווירדיק, און אַפֿילו נישט פֿרעגנדיק אים צוגעפֿירט אים צו אַ געדעקטן טיש, באַשטעלט מיט בלומען. איך האָף, אַז אײַך וועט דאָ זײַן באַקוועם, יונגער הער, האָט זי געזאָגט מיט גרויס ווירדע, ווי פֿאַר איר עלטער און פֿעטקייט איז אָנגעשטאַנען. דארף איך גלייך צושיקן דעם קעלנער אדער דער גנעדיגער הער ווארט אויף עמיצן? ניין, גאנץ אליין היינט, האט יעגאר געזאגט מיט א טאן פון א מאן וואס איז געוואוינט געווענליך צו עסן מיט א דאמע, אבער היינט וויל ער זיין אליין. יאהאן, איין געדעק פאר דעם הער, האט די בכבוד'יגע דאמע באפוילן א פעסטן פליכעוואטן קעלנער אין בייערישע קורצע לעדערנע הייזלעך און אן אויסגענעיט וועסטל. יעגאר האט געוואוסט אז ער טוט זאכן וואס ער טאר נישט. אַז ער צעטרענצלט געלט, װאָס די מוטער האָט אים געגעבן אײַנצוצאָלן, אַז ער פֿאַרזיצט זיך שפּעט, װאָס װעט אין שטוב אַ סך זאָרג מיטברענגען, אָבער ער האָט שױן נישט געקענט זיך צוריקציִען. צוזאַמען מיט דער אומרויִקקײט זײַנער האָט ער געפֿילט אַ באַפֿרידיקונג, אַן אינערלעכע הנאה, װאָס ער טוט פֿאַרבאָטענע זאַכן, װאָס מע װעט זיך זאָרגן איבער אים. אײַן ביר, אײַנע פֿולע, גנעדיקער הער, נישט װאַר? האָט דער קעלנער מער געראָטן װי געפֿרעגט. זעלבסטפֿאַרשטענדלעך, האָט יעגאָר געזאָגט, װי אַ געניטער ביר-טרינקער, װאָס מאַכט זיך גאָרנישט נאַריש מיט אַ קלײן גלאָז, נאָר הײבט גלײַך אָן מיט אַ פֿולן קופֿל. דער קעלנער, מיט גרױס קעלנערישע װירדע, באַלאַנסירנדיק, צוגעטראָגן דעם פּאָרצעלײַנעם גרױסן קופֿל. מיט נאָך מער װירדע און באַלאַנסירונג האָט ער צוגעטראָגן די פֿולע טעלערס מיט שפּײַז, וואס יעגער האט באשטעלט בלויז דערפאר וואס דער קעלנער האט אים צוגערעדט דערצו. אזוי האט ער געקויפט א ציגאר ביים ציגאר מיידל, כאטש דער רויך האט אים געשטיקט. דערביי האט ער אפגעזאגט זיך צו נעמען א רעשט, דאס ציגאר מיידל האט געשמייכלט זיס. ווארום אליין, יונגער הער, ווילסטו מיר האלטן געזעלשאפט, שאץ, האט יעגער געזאגט איר דו, ווי עס פאסט פאר א מענטש וואס טרינקט גרויסע קופלס ביר און רויכערט ציגארן. כ'בין אין דינסט איצט האט דאס מיידל זיך פארענטפערט, און דאס איז פארבאטן, אבער אויסטרינקען מיט מיר א ביר מעגסטו דאך, נישט וואר? ווען שוין, דאן מעכט איך איין קאניאק האבן, האט זיך געחנדלט די קליינע וויסנדיג אז פון א קאניאק קריגט זי פון רעסטאראן א גרעסערן פראצענט. באלד האט זיך א פידלער פון דער קאפעלע אפגעטיילט, איז צוגעגאנגען צו יעגער'ס טיש און גענומען שפילן פאר אים און דעם ציגארן מיידל א זיס ליבע-ליד, יעגער האט געפילט טרערן אין די אויגן, פון גערירטקייט און פון כבוד, דאָס ערשטע מאָל אין זײַן לעבן. אױף אַ װײַלע איז אים נאָך אַלץ געקומען דער געדאַנק װעגן זײַן צעטרענצלטן געלט, װעגן דער שפּעטער שעה, װאָס עס איז, װעגן די עלטערן װאָס װעלן דאַרפֿן זײַן אומרויִק װעגן אים. אָבער עס איז שױן געװען נישט צוריקצוציִען און עס איז שױן געװען אַלץ אײנס. אַלײן נישט װיסנדיק װי אַזױ, איז ער פּלוצלינג געװען אַרומגערינגלט מיט מענטשן אַרום זײַן טיש און געטרונקען מיט זײ ביר, אָנקלאַפּנדיק קופֿל אין אַנדערע קופֿלען. די מענער האָבן געטומלט, געשריען, זאָל לעבן! געהייסן דעם אָרקעסטער אויסשפּילן באַקאַנטע לידער, וועלכע זיי האָבן באַגלייט מיט געזאַנג. יעגער האָט מיטגעזונגען. ער איז אַרויס פֿון רעסטאָראַן דער לעצטער, ווען מע האָט שוין געשלאָסן די טירן. אויף אַ וויילע האָט ער נאָך געזונגען אין גאַס, באַלד האָט ער אַרײַנגעשטעקט די האַנט אין קעשענע און מיט די װאַקלנדיקע פֿינגער צוזאַמענגעקראַצט דאָס ביסל קלײנגעלט, װאָס איז אים פֿאַרבליבן. גאַנצע דרײַ ניקעלס מיט אײן פּעני האָט ער געהאַט. דאָס האָט אים אױסגעניכטערט. דער קאָפּ איז אים געװען שװער, פֿרעמד, װי פֿון בלײַ. אַזױ שװער זענען געװען זײַנע געדאַנקען. ער איז אַראָפּ צום סאָבװײ. בײַ אַ גרױסן פּלאַקאַט מיט אַ ריזיקער שײנהײט, װאָס רעקאָמענדירט פּודער צו צײן, איז געשטאַנען אַ טרעמפּ און מיט אַ בלײַפֿעדער איר אױסגעמעקט אַ צאָן. אין דער סאַמע מיט פֿון איר לאַכנדיק מױל. נײַס דזשאָב, איזנט איט? האָט ער געפֿרעגט מיט הנאה בײַ יעגערן. הם, הם, האָט יעגער געברומט, פֿילנדיק אַ זױערקײט אין גאַנצן גוף. גיב מיר אַ דײם אױף אַ נאַכטלעגער, האָט דער טרעמפּ געזאָגט, אױסשטרעקנדיק אַ האַנט. יעגער האָט אים געגעבן די לעצטע צװײ ניקעלס, װאָס ער האָט געהאַט, און אים מקנא געװען, װאָס ער קען איצטער גײן נעכטיקן װוּ ער װיל, װאָס ער דאַרף קײנעם נישט אָפּגעבן קײן דין-וחשבון. מיט שווערע טרעט איז ער אריין אין אנקומענדיגן צוג, די ווייזערס אויף די סטעישאן זייגערס האבן זיך גערוקט אלץ ווייטער און ווייטער, מיט לאנגזאמע טרעט איז ער ארויס פון צוג און ארויפגעשלעפט זיך אויף די טרעפ, וואס נענטער ער איז געקומען צו זיין הויז אלץ מער האט ער פארלאנגזאמט די טרעט, ער האט זיך אפגעשטעלט ביי געשעפטן, צוגעקוקט זיך צו קאנאליזאציע נאכט ארבעטער וואס האבן געבויעט די ערד, באטראכט אין שוי פענסטער נאקעטע מאדעלן וועלכע מען האט איבערנאכט אראפגענומען די קליידער. ער איז פארבייגעגאנגען זייער הויז און געכאפט א בליק צו די פענסטער אין דער הויך זענען געווען ליכטיג אין אלע צימערן. ער האט פארשטאנען ווי ווייט באזארגט די מוטער איז אז זי האט אפילו פארגעסן אראפצודרייען די לאמפן אויף וואס זי גיבט אזוי תמיד אכטונג אין איר שטענדיגער שפארזאמקייט. א וויילע איז ער געשטאנען און זיך גע'ישוב'ט יא ארויפצוגיין אדער נישט, אבער אין דער רגע האט זיך דאס פענסטער געעפנט און די מוטער האט גערופן אין דער פוסטער גאס, יעגאר! יעגאר! ער איז ארויף אויף די טרעפ, אין דער אפענער טיר איז געשטאנען די מוטער, אנגעטון אין פאטער'ס ברייטן מאנטל איבער'ן נאכט-העמד, זי איז געווען שטארק בלאס אין דער שפעטער נאכט-שעה, פארלארן אין צו גרויסן מענערישן מאנטל, יעגאר, ביסט גאנץ? האט זי אים געפרעגט שטיל, כאטש זי האט עס געזעהן. יעגארן האט א רחמנות ארומגענומען אויף דער מוטער, אבער ער איז געווען צופיל דערשלאגן און שולדיג, ער זאל עס ארויס ווייזן, און ער האט דעריבער געענטפערט מיט עזות, צו פארדעקן די פארלארנקייט, קוואטש! האט ער א ברום געטאן, פארוואס ביסטו נישט געגאנגען שלאפן? טערעזע האָט זיך גלײַך געמאַכט די צעשױבערטע האָר. פּאַפּאַ איז אין דער פּאָליצײ, האָט זי געמורמלט. מיר האָבן געמײנט, אַז ביסט פֿאַרװוּנדעט געװאָרן פֿון אַ מאַשין, אָדער נאָך ערגער. פּלוצעם האָט זי דערפֿילט דעם אַלקאָהאָל-ריח, װאָס האָט זיך געטראָגן פֿון אים, און זי האָט פֿאַרבראָכן די הענט. װוּ ביסטו געװען, קינד? האָט זי געפֿרעגט אין מאַמישער שרעק. יעגאָר האָט נישט געענטפֿערט און גיך אַרײַנגעשאַרט זיך אין צימער, פֿאַרשליסנדיק די טיר הינטער זיך. דערמיט האט ער געוואלט זיך פארזיכערן קעגן פאטער וואס קען א ליאדע מינוט אנקומען, אין זיין מורא פאר אים, פאר זיינע דורכדרינגליכע אויגן, און גערעכטע טענות און פארווורפן, האט ער אים געהאסט אין פאראויס. אריינווארפנדיג זיך אין די מלבושים אין בעט איז ער אנטשלאפן געווארן, אויפגעכאפט זיך ווידער, אריינגעפאלן אין שלאף, פון געוואוינהייט צו דערהערן יעדן פרימארגן דעם פאטער'ס קלאפ אין טיר, א צייכן אז ער דארף גיין אין שול, האט ער זיך אויפגעכאפט צו דער צייט, ווארטנדיג מיט אומרו אויף דעם קלאפ, אבער דער פאטער האט אים נישט געוועקט. אנשטאט וועקן דעם זון ער זאל גיין אין שול, איז דאקטער קארנאווסקי דאס מאל אליין אוועק אין שול, ווי נאר די ערשטע פאסט האט אים געבראכט א בריוו פון דארט זיך צו מעלדן. כאטש ער האט בלויז געהאט עטליכע שעה צו שלאפן אין דער נאכט, ווען יעגאר איז נישט אהיימגעקומען אין צייט, האט ער זיך אויפגעהויבן באלד אינדערפרי, ווי תמיד, גענומען א קאלטן שפריץ אין דער וואנע, געמאכט זיין גימנאסטיק, און צופוס זיך געלאזט גיין צו דער שול, וואס איז געווען א געוואלדיגער מהלך פון זיין היים. דערמיט האט ער געוואלט דורכמאכן שוין אין איין וועגס זיין גרויסן מארגן שפאציר. גייענדיג מיט פולע טריט האט ער הנאה געהאט פון זיין שפאציר ווי יעדן טאג. ער האט זיך נישט געמאכט קיין גרויסע זארג פון יעגער'ס שפעטע אהיימקומען, ווי טערעזע האט עס געטאן. ער האט געדענקט זיינע אייגענע יינגלשע יארן ווען ער האט אויך אמאל פארשלעפט זיך אין א שפעטע נאכט, און ער האט געקענט פארשטיין א באדערפעניש פון א יינגל צו צעלאזנקייט און הפקרות. ער האט זיך אויך נישט שטארק איבערגענומען מיט טערעזע'ס שרעק וועגן דעם אלקאהאל וואס האט זיך פון קינד געטראגן, און וועגן איר מאמע'שן פארדאכט אז ער מוז גיין אין א שלעכטן הויז. ער אין יעגער'ס יארן, האט ער געוואוסט, האט געהאט גרעסערע עבירות אפגעטאן. ווי א מעדיצינער האט ער אפילו געהאלטן אז דאס וואלט געווען א טובה פאר'ן יינגל, וואלט אים ארויסגעפירט פון זיין איינזאמקייט און שווערע יינגלערישע איבערלעבענישן, געגעבן אים מוט און זיכערקייט און געמאכט אים פאר א מאן. פונקט אזוי האט ער זיך נישט שטארק איבערגענומען מיטן בריוו פון דער שול וועגן זיין זונ'ס שלעכטע אויפירונג. ער האט זיך דערמאנט ווי מיט יארן צוריק פלעגט אויך זיין פאטער ווערן ארויסגערופן דורך גימנאזיאל-פראפעסאר קנעטל. ער האט אפילו זיך געשמייכלט, טראכטנדיג דערפון ווי אנדערש ער איז צו יעגארן, איידער זיין פאטער איז געווען צו אים. ווי געווענליך מענטשן אין מיטעלע יארן איז אים געקומען אויפן געדאנק ווי גיך די יארן לויפן, ווי אט גאר נישט לאנג איז ער אליין געווען א יינגל און געהאט א סיכה מיט זיין פאטער איבער שלעכטע אויפירונג, און שוין איז ער אליין איצט א פאטער פון א דערוואקסענעם זוהן וואס טוט שקאצעריי, מיט א פילאזאפישן שמייכל האט ער געטראכט וועגן דער פארגענגליכקייט פון אלץ. אין דער שול איז זיין לייכטע גוטמוטיגקייט אויסגערונען און שווערע זארג איז אנגעקומען אויף איר ארט. מיסטער ווען לאבען האט גראד זייער ווארעם אויפגענומען דאקטער קארנאווסקין, ער האט גלייך דערפילט א סימפאטיע צו אים פון ערשטן ווארעמען האנטדרוק זיינעם, ווי דאקטער קארנאווסקי האט עס דערפילט צו אים, ווי תמיד לעבנסלוסטיגע מענטשן דערפילן עס קעגנזייטיג צו זיך. נאכדעם. פארביטערטן שילער איז זיין פאטער'ס ווארעמקייט און מענליכקייט געווען פאר מיסטער ווען לאבען אן אנגענעמע איבעראשונג. נאך מער איבעראשונג איז געווען פאר אים דעם דאקטער'ס אויסגעשפראכן נישט דייטשישער אויסזען, וואס איז געווען א שטארקע סתירה צו די פלאנטערדיגע רייד פון זיין אומרואיגן זון. מיסטער ווען לאבען האט פאררויכערט די לולקע זיינע, כדי דער רויעך זאל קלאר מאכן דאס רעטעניש, און מכבד געווען דעם דאקטער מיט א ציגאר, פּיפּקענדיק די לולקע, האָט ער פּרובירט אַרומגיין דיפּלאָמאַטיש דאָס רעטעניש, רעדן פֿון אַ זײַט, אויסמײַדן צו רעדן אָפֿן וועגן דעם, ווי געוויינלעך גויים מײַדן אויס צו רעדן מיט אַ ייִדן וועגן זײַן ייִדישקייט. באַלד איז אים מיאוס געוואָרן די דיפּלאָמאַטיע, וואָס איז נישט געווען אין זײַן טבֿע, און ער האָט גענומען רעדן אָפֿענע דיבורים, ווי אַ מאַן רעדט צו אַ מאַן, צו וועמען ער פֿילט אַ נאָענטקייט. אנטשולדיגט מיר פאר מיין פראגע דאקטער, האט ער געזאגט שמייכלנדיג. עס איז נישט מיין געוואוינהייט אויסצופרעגן מענטשן וועגן זייער אפשטאמונג, ווייל די אלע זאכן זענען מיר גאטפארדאמט דערווידער. אבער מיך אינטערעסירט עס אין דעם פאל באזונדערס. אויב איך מאך קיין טעות נישט זענט איר דאך א איד דאקטער. געוויס, און איר דארפט זיך נישט אנטשולדיגן דערפאר, האט דאקטער קארנאווסקי געענטפערט מיט אן אומבאקוועמען שמייכל, ווי אידן געווענליך טוען עס ביי אזא פראגע, כאטש זיי באמיען זיך צו טראגן זייער אידישקייט אפן און אפילו מיט שטאלץ. מיסטער ווען לאָבען האָט נאָך געדיכטער געלאָזט דעם רויעך פֿון זײַן לולקע. נאָך איין זאַך, דאָקטער, האָט ער געזאָגט, זענט איר אײַער זונס פֿאָטער צי אַ שטיפֿפֿאָטער? וואָס פֿאַלט אײַך אײַן, מיסטער וועלאָבען? האָט דאָקטער קאַרנאָווסקי געפֿרעגט מיט לײַכטער אויפֿרעגונג, פֿאָרפֿילנדיק עפּעס שלעכטס. מיסטער ווען לאָבען האָט געשמייכלט מיט שולדיקייט אויף זײַן גוטמוטיקן פּנים. וועל, ווייל אייער זון האט גאנץ אייגנארטיגע אידייען, האט מיסטער ווען לאבען געזאגט לאכנדיג. זייער אייגנארטיגע אידייען וואס פאסן זיך נישט אריין אין אונזערע אמעריקאנער שולן, און דערפאר טאקע האב איך אייך געבעטן קומען, און איך בין צופרידן אייך דא צו זען, דאקטאר, זייער צופרידן. ער האט אנגעצונדן דאקטאר קארנאווסקי'ס ציגאר.

מיסטער ווען לאבען האט זיך געכאפט אז אט די רייד האבן צו שטארק געטראפן דעם דאקטער און ער האט גענומען באצייטנס מאכן די גאנצע זאך צו גארנישט, צו קליין געלט, לאכנדיג אויפן קול, באנוצנדיג זיינע זאפטיגע רייד וואס פאסן זיך נישט פאר א פעדאגאג, האט ער גענומען קלאפן דעם דערשלאגענעם פאטער אין פלייצע און אים פאררויכערט נאכאמאל דעם פארלאשענעם ציגאר. הער דאקטער דארף נישט נעמען ערנסט אט די אלע זאכן, ווייל דאס זענען נישט מער ווי לעכערליכע יונגלערשע אידייען, נארישקייטן וואס אידיאטן האבן אריינגעקלאפט אין זיין יונגלערשן קאפ. זאל הער דאקטער זיך אויסלאכן דערפון, ווי ער אליין האט זיך אויסגעלאכט דערפון, ווייל דאס אלץ איז אידיאטיזם, קוואטש, אומזין, חזר'ישער שטאף וואס ווארפט אזעלכע יעדן טאג אין מיסט קארב. איבערגייענדיג צום יונגל'ס פיזישן צושטאנד, האט ער גענומען רעדן וועגן זיין אפגעלאזנקייט און שלאבערדיגקייט, און געראטן דעם פאטער אז ווי א דאקטער זאל ער מער אכטונג געבן אויף זיין זוהן'ס געזונט, און אלץ וועט זיין צוריק גוט און וואויל און אויספרעסן זיך. וועל דאקטער, נישט זארגן זיך, כ'האב אויך קינדער און האב אויך צרות פון זיי, האט מיסטער ווען לאבען געזאגט לאכנדיג, כ'בין באמת צופרידן מיט אייך זיך צו באגעגענען, און שיקט אייער זוהן אין שול, זייט אין גוטן מוט. דאקטער קארנאווסקי איז נישט ארויס אין גוטן מוט, ווי מיסטער ווען לאבען האט אים געראטן. די חרטה האט אים פארצערט. די פיס, די שטארקע פיס זיינע, געוואוינט תמיד צו א פולן זיכערן טריט, זענען געגאנגען איבער די ברייטע טרעפ פון דער שול געביידע. אויפן גאנצן וועג פארנדיג אהיים האט ער געטראכט וועגן איין זאך, צו באהערשן זיך, זיין קאלט אויסגערעכנט, רואיג, ווי דער פרינציפאל האט אים געראטן. ווי נאר ער איז איבערגעטראטן די שוועל פון זיין הויז האט אים דאס בלוט צוגעשלאגן צום קאפ. יעגאר האט געהערט ביי זיך אין צימער דעם פאטער'ס טריט און ער איז אומרואיג געווארן. זיי האבן גאר קיין גוטס נישט אנגעזאגט, די אומרואיגע טריט ווי תמיד האט ער זיין מורא פרובירט ראטעווען מיט עזות. כ'האב אויסגעגעבן די פינף דאלער וואס מאמע האט מיר געגעבן צו באצאלן פאר גאז און עלעקטריע, האט ער געזאגט מיט טראציגקייט. דאקטער קארנאווסקי האט זיך דערפון נישט געמאכט. יעגאר איז געווען אנטוישט וואס דערמיט האט ער דעם פאטער נישט צערייצט, און ער איז געגאנגען ווייטער אין אויסרעכענען זיינע זינד. כ'האב דאס געלט פארטרונקען, האט ער געזאגט נאך טראציגער, אינגאנצן!

זי האט געוואוסט אז דאס בייזע קומט. כ'בין געווען אין שול, האט דאקטער קארנאווסקי געזאגט מיט איינגעהאלטענע רואיגקייט, מיט דער רואיגקייט פון ערב א שטורעם. איצט האט יעגאר געשוויגן. דאס שווייגן זיינס האט דעם פאטער אונטערגעהויבן פון ארט. האסט געוואגט זיך אנצונעמען פאר אונזערע שונאים? האט ער געפרעגט, וויסנדיג וואויל אז אזוי איז עס געווען. יעגאר האט געשוויגן. האסט געוואגט צו באליידיגן דיין לערער פאר זיינע גערעכטע רייד? האט ער ווייטער געפרעגט. יעגאר האט געשוויגן. האסט געוואגט צו רעדן מיטן פארן פרינציפאל וועגן ראסע און בלוט? האט ער געפרעגט צורוקנדיג זיך נענטער מיט א טריט צום זון. יעגאר האט געשוויגן. דאקטער קארנאווסקי איז געווארן אזוי אויפגעקאכט פון דעם זונ'ס שווייגן, אין וועלכן עס איז נישט געווען קיין חרטה נאר עזות, אז ער האט אים אנגעכאפט ביי ביידע לאצן פון רעקל און גענומען טרייסלען מיט אים הין און צוריק, איך רעד דאך צו דיר! האט ער געשריגן אין פאטערישער באליידיגונג. אבער יעגאר האט אלץ נישט געענטפערט און בלויז געקוקט מיט שנאה אויפן פאטער. האָט דאָקטער קאַרנאָװסקי מער די פֿאָטערשע באַלײדיקונג נישט געקענט איבערטראָגן און דערלאַנגט דעם זון אַ פּאַטש דאָס צװײטע מאָל אין זײַן לעבן. אַ היפּשע װײַלע האָט יעגאָר נאָך אַלץ געשװיגן, צעחושט פֿון דעם פּאַטש, אױף װעלכן ער האָט זיך נישט געריכט, אין זײַן עלטער. באַלד איז ער צוריקגעקומען צו זיך און אױסגעבראָכן אין זײַן װוּט. ייִד! האָט ער געשריגן מיט אַ קװיטשיק קול און שטאַמלענדיק, ייִד! ייִד! ייִד! טערעזע איז געשטאַנען אַזאַ דערשראָקענע אין געראַנגל צװישן מאַן און זון, אַז זי האָט אַפֿילו נישט געװאַגט צו שטעלן זיך צװישן זײ. גאָט! האָט זי אױסגערופֿן אין איר פֿאַרשטײנערטער שרעק. יעגאָר איז האַסטיק אַרײַן צו זיך אין שטוב, זיך פֿאַרשלאָסן און צוריק אַרײַנגעװאָרפֿן זיך אין בעט, פֿון װעלכן ער איז נישט לאַנג אױפֿגעשטאַנען. עס איז געווארן טונקל, ער האט נישט אנגעצונדן קיין ליכט. די מוטער האט אנגעקלאפט, געבעטן אים עפענען ווייל זי טראגט אים עסן, ער האט נישט געעפנט. אין די ערשטע שעה'ן האט ער געטראכט וועגן נקמה אין פאטער פאר דער באליידיגונג. קיינמאל אין זיין לעבן האט ער נישט געהאסט דעם פאטער אזוי רציחה'דיש ווי איצט. ליגנדיק אײַנגעגראָבן מיט דעם פּנים אין בעטגעװאַנט, האָט ער געפֿילט אַ ברענעדיקן װילן אָפּצוטאָן גרױלעכע זאַכן דעם, װאָס האָט אַלע צרות אױף אים געבראַכט, װאָס האָט אױפֿגעהױבן אַ האַנט אױף אים, דאָס, װאָס ער האָט גאָרנישט געקענט טאָן, פֿילנדיק די אײגענע הילפֿלאָזיקײט, דאָס האָט נאָך זײַן װילן צו נקמה מער פֿאַרשטאַרקט. די הענט האבן געברענט ביי אים פון רציחה, פון באגער צו פאטערמארד. ווען די רציחה צום פאטער האט זיך אין דער מאכטלאזקייט אויסגעוועבט, האט ער גענומען טראכטן וועגן רציחה אויף זיך אליין. נאר א סוף מאכן מיט זיך אליין, האט אן איינגעאקשנטער געדאנק געעגבערט זיין מוח. ער האט גארנישט געזען קיין האפענונג מער פאר זיך אין דער וועלט. קיינער פארשטייט אים נישט, פרעמד איז ער, באליידיגט, שוואך, א שטאמלער. נישט ער קען ליידן די מענטשן ארום זיך, נישט די מענטשן קענען אים ליידן. שוין פון זיין געבוירן אן איז ער פאראורטיילט געווארן צו ליידן, ווייל ער איז אן אומגליקליכער געמיש פון צוויי קעגנזעצליכע ראסן, פון צוויי בלוטן וואס באקעמפן זיך איינס ס'אנדערע. צוליב דעם האט ער געליטן אויף יענער זייט, צוליב דעם ליידט ער דא, און צוליב דעם וועט ער ליידן ס'גאנצע לעבן. אזא געפלאגטער מענטש האט קיין רעכט נישט צו לעבן, קען גארנישט דערווארטן פון לעבן אחוץ פיין און אייביגע עסעניש און אייביגע אומצופרידנקייט און אייביגן דורכפאל. דאס בעסטע איז א סוף צו מאכן מיט זיך ווי געווענליך מוטיגע מענטשן טוען ווען אן אומהיילבארע פלאג באפאלט זיי. אין דעם האט ער אויך געזען א נקמה אין פאטער, דאס גאנצע לעבן וועט ער געדענקען אז דאס האט ער גורם געווען זיין יעגאר'ס טויט, און ער וועט ליידן דערפון. פארמאכנדיג די אויגן האט ער אויסגעמאלט זיך ווי אזוי דער פאטער קומט אריין אינדערפרי צו אים אין צימער און געפינט אים הענגען אויפן רימען מיט אן ארויסגעזעצטער צונג, מיט הנאה האט ער געזעהן דעם פאטער'ס שרעק, ער האט זיך אויך אויסגעמאלט ווי אזוי עס גייט די לוויה זיינע, ווי דער פאטער גייט נאך א שולדיגער, אין דער פינסטערניש האט ער זיך אוועק געזעצט ביים טיש, און בלויז ביים שוואכן אפשיין פון דער באלויכטענער גאס גענומען שרייבן בריוועלעך וואס ער דארף איבערלאזן פארן אויספירן זיין געוואגטן טאט. איינס נאכן אנדערן האט ער די בריוועלעך געשריבן, צעריסן זיי, אנגעהויבן אנדערע און ווידער זיי צעריסן. וואס מער ער האט די בריוועלעך געשריבן, אלס מער איז אפגעפאלן ביי אים דער ווילן זיך שלעכטס צו טון. ער האט אנגעהויבן קריגן רחמנות אויף זיך אליין, זען זיך אליין מיט דער ארויסגעשטעקטער צונג, זען זיין אייגענע לוויה. א גרויל האט אים ארומגענומען דערפון, א פחד. ער האָט אַװעקגעװאָרפֿן מיט עקל דעם רימען, אױף װעלכן ער האָט פֿריִער געקוקט מיט אַזאַ לוסט. ער האָט זיך אױסגעדרײט מיטן פּנים צו דער װאַנט, אַבי נישט צו האָבן פֿאַר די אױגן דעם האַקן פֿון פֿענצטער, צו װעלכן עס האָט אים פֿריִער אַזױ געצױגן. נײן, נאָר נישט דאָס! ער האָט פּלוצלינג דערפֿילט די װאַרעמקײט פֿון אײגענעם קערפּער, די װײכקײט פֿון בעטגעװאַנט, אַפֿילו אַן אַפּעטיט צום עסן, און אַ געװאַלדיקער חשק צו זען, הערן, באַװעגן זיך און לעבן. אין זיין לעבנס-ווילן האט ער אפילו אויף א וויילע געטראכט צו עפענען די טיר, אנצוצינדן ליכט און פאדערן עסן ביי דער מוטער. באלד האט ער זיך פארשעמט פאר זיך אליין, פאר זיין כאראקטערלאזיקייט און נישטיגקייט, און ער האט זיך אליין גענומען פאראכטן. אַ פּחדן איז ער, האָט ער געטראַכט װעגן זיך, אַ נישטיק ייִנגל, װאָס האָט אַפֿילו נישט דעם מוט צו מאַכן אַ סוף מיט זיך. נישט ער קען לעבן, נישט ער קען שטאַרבן. נישט ער קען אױסקומען מיט די מענטשן, צװישן װעלכע דער גורל האָט אים אַרײַנגעװאָרפֿן, נישט ער קען אַװעקגײן פֿון זײ, װײַל ער איז אַ טױגעניכטס, אַן אומגליק, אַ צרה פֿאַר אַנדערע און זיך אַלײן, אַ שטײן, װאָס פּלאָנטערט זיך אונטער די פֿיס.

טאקע דערפאר וואס ער האט ביי זיך געוואוסט אז דער פאטער רעדט ריכטיגע רייד, טאקע דערפאר וואס דער פאטער האט אים אזוי געזען דורך און דורך, זיין גאנצע אומבאהאלפנקייט און פחדנות האט ער אים געהאסט דערפאר. די שנאה האט אויפגעוועקט דאס בלוט אין אים, ער וועט אים ווייזן אז ער האט יא מוט, אז ער איז נישט קיין אינגל אויף וועמען מען טרעט, אויף וועמען מען הויבט א האנט, ער וועט אים אנלערענען דערפאר.

ער האט א קוק געטון אויפן זייגערל, עס איז געווען שפעט אין דער נאכט. פארזיכטיג האט ער געעפנט די טיר און צוגעהארכט זיך צו דער שטוב. מען האט קיין שארך נישט געהערט. טאטע-מאמע זענען שוין געשלאפן. ער איז אריין מיט שטילע טריט אין וואש-צימער און זיך ארומגעוואשן מיט קאלט וואסער. דאס קאלטע וואסער האט אים אויפגעפרישט און ער האט שארפער דערפילט דעם הונגער.

געוואלט האט ער בלויז א ניקל, אבער אין שופלאד איז צוזאמען מיט קליינגעלט געלעגן א קאנווערט מיט עטליכע פאפירענע באנקנאטן, יעגאר האט זיי איבערגעציילט, ס'איז געווען צען דאלער. אויף א רגע האט ער זיך פאררויטלט בלויז פון דעם געדאנק צו נעמען דעם קאנווערט אין האנט אריין, באלד האט אים צוגעשלאגן דער האס צום פאטער, דער אייביגער האס פארן שלעכטס וואס ער האט געבראכט אויף אים, און ער האט דעם קאנווערט אריינגעלייגט צו זיך אין קעשענע צוזאמען מיטן קליינגעלט וואס איז געלעגן דערביי.

כאָטש דאָס בריװל איז געװען פֿול מיט שלעכטע רײד קעגן זיך אַלײן, פֿאַר דער פּײן, װאָס ער ברענגט אױף דער מוטער, פֿאַר דעם געלט, װאָס ער נעמט פֿון הױז, האָט ער אָבער זיך נישט געפֿילט געפֿאַלן און שלעכט, װי ער האָט עס געשריבן װעגן זיך. פֿאַרקערט, ער האָט זיך געפֿילט געהױבן, שטאָלץ מיט זײַן געװאַגטער טאַט, די ערשטע אין זײַן לעבן.

איז דאס בעט געווען געבעט, מיט א ברעג קאלדרע פארלייגט ווי איינצולאדן צום שלאף, אבער יעגאר האט זיך נישט געלייגט, ער איז געווען צופיל אויפגעהייטערט פון זיין טאט צו קענען שלאפן. ער האט באטראכט די עטליכע פארגעלטע בילדער פון דייטשע קיסרים און שלאכטן וואס זענען געהאנגען אויף די ווענט, די רעגלען פון האטעל, מיט אמאל האט ער דערזעהן אן אויסגעהאנגען מעלדונג פון א קאנסולאט אז אינטערעסאנטן ווערן אנגענומען בלויז צווישן צען און צוויי. די ווערטער זענען געווען געשריבן אין דייטש און אין גאטישע אותיות דערצו. די שפיציגע אותיות האבן זיך אריינגעשניטן ווי שפיזן אין יעגאר'ס מוח, א שארפער געדאנק האט אויפגעבליצט אין אים. כאטש עס איז שוין געווען באלד פארטאג, האט ער זיך אוועקגעזעצט צום קליינעם שרייבטיש און ביים קארגן שיין פון טונקעלן רויטן לעמפל גענומען שרייבן א בריוו אויפן אדרעס פון דער דייטשער מעלדונג. די ערשטע שורות האט ער געשריבן מיט זייער געציקלטע גאטישע בוכשטאבן, קלאר און אויסגעקינצלט. דאס האט ער מיט דייטשע העפליכקייט און גרויסע טיטולן, ווי מען האט עס אים געלערנט אין גימנאזיע דריבן, געמאכט דעם אריינפיר אין זיין בריוו צו זיין עקסעלענץ דעם פארשטייער פון זיין לאנד, מיט גוזמא'דיגע שבחים צו זיין גנאדע, האט ער זיך שטארק פארענטפערט וואס ער וואגט צו באלעסטיגן זיין דורכלויכט און רויבט ביי אים אוועק זיין ווערטפולע צייט.

דאס איז נישט געווען מער קיין בריוו נאר א ווידוי, זיין גאנץ ביטער הארץ האט ער אריינגעלייגט אין די בלעטלעך וואס ער האט געשריבן איינס נאכן אנדערן, זיין פיין און בענקשאפט, זיינע רייסענישן מיט לערער ליווי אין דער פארטיידיגונג פון זיין לאנד, זיין גאנץ אומרואיג לעבן וואס געפינט נישט קיין מנוחה אין פרעמדן לאנד, אנגעבנדיג די פארדינסטן פון דעם האלבעק צד

איבערשרייבנדיג דעם גרויסן בריוו ווידעראמאל און אבעראמאל, האט ער אים ענדליך איבערגעשריבן אויף ריין און אונטערגעשריבן זיך אויף אים מיט אלע דריי נעמען זיינע, געארג יואכים האלבעק, און אנגעגעבן דעם אדרעס פון זיין האטעל אין יארקוויל. דערנאך האט ער מיט די שענסטע בוכשטאבן אנגעשריבן דעם אדרעס און אראפ אין גאס אריינלייגן אים אין בריוו קעסטל.

גריבער גאנצע, איבערהויפט די וואס זענען געגאנגען פון דער נאז ביז צו דער קין, זיינע אדערן אין די שלייפן בלויע און דיקע, האבן נישט אויפגעהערט באוועגן זיך ווי תמיד ווען ער האט געהאט שווערע קאפ ווייטיקן. זיי האבן נישט אפגעלאזט די קאפ שמערצן אפילו נאכדעם ווי ער האט גענומען צוויי אספירינען מיט אמאל.

זי האָט אויסגעזען די שטאָט ווי פֿאַרשטיינערט, ווי אַ גרויסער ריזיקער בית-עולם אָנגעשטאָפּט מיט מצבות, ווי תּמיד אַ שטאָט זעט אויס, ווען מע קוקט אַראָפּ אויף איר פֿון אַ הויך. בלויז אַ לײַכטער גערויש האָט זיך געטראָגן פֿון איר, ווי פֿון זשומען פֿון בינען. דאָקטער צערבע האָט דערפֿילט אַ דערלײַכטערונג אין די שלייפֿן פֿון אָט דעם

עס איז נישט געווען דערפאר וואס דאקטער צערבע האט געהאט עפעס קעגן דער נייער באגריסונג פון די נייע מענטשן אין מאכט וואס האט אים אזוי צערייצט, פארקערט, דאקטער צערבע איז געווען פון די ערשטע צו זיין מיט די נייע לייט, נאך איידער זיי זענען געקומען צו דער ממשלה. פארביטערט און בייז איז דאקטער צערבע געווען דערפאר וואס אט די נייע לייט, פאר וועלכע ער האט זיך אזוי אנגענומען, האבן אים נישט באלוינט ווי געהעריג, נישט דערהויבן אים צו דער הויך ווי ער האט עס פארדינט.

אַזוי האָט ער אויך אויפגעפירט זיינע דראַמען. די דראַמען, וואָס ער האָט געהאַט ליגן זינט יאָרן, אָבער די טעאַטער דירעקטאָרן און רעזשיסערן האָבן זיי קיינמאָל נישט געוואָלט קויפן, ווייל אַלע זענען זיי געווען אַ באַנדע אידן, וואָס האָבן נישט פאַרשטאַנען די טיפקייט פון זיינע עכט דייטשישע כאַראַקטערן און געשטאַלטן, נישט באַנומען דעם נאַציאָנאַלן גייסט פון זיינע ווערק. גליקלעכע צייטן זענען דאס געווען פאר דאקטער זיגפריד צערבע. קריטיקער האבן געשריבן וועגן אים, אקטריסעס האבן געשמייכלט צו אים, קאמפלימענטן אים געמאכט. אים, אויף וועמען ווייבער האבן זיך קיינמאל רעכט נישט אומגעקוקט. ער האט, אמת, זייערע שמייכלערייען נישט אויסגענוצט, ווייל ווי א געטרייער תלמיד פון די גריכישע פילאזאפן, א גייסטיגער גריך פון קאפ ביז די פיס, האט ער געהאלטן פאר נידריגער פון זיין ווירדע אריינצולאזן זיך אין עסקים מיט ווייבער. און ער האט געהאט מער נויגונג צום מענערישן מין, אבער ביי דעם אלעם האט ער ליב געהאט צו זיין ארומגערינגלט מיט ווייבער, צו ווערן באוואונדערט פון זיי פאר זיין געלערנטקייט, פילאזאפישע געדאנקען, און דער עיקר פאר זיינע פאעטישע ווערק. אין זיין גליק האט דאקטער צערבע אפגעצאלט מיט דאנקבארקייט די נייע לייט וואס האבן אים צו דעם, צו דער גדולה דערהויבן,

כאָטש קיינער פֿון די טעאַטער-באַזוכער האָט נישט געוואַגט אַוועקצוגיין אין מיטן, ווען מען האָט געשפּילט דאָקטער צערבעס העראָיִשע דראַמען, האָט אָבער דער עולם אַ סך גענעצט און געהוסט, ווען די האַלב-נאַקעטע העלדן האָבן גערעדט זייערע סימבאָלישע אַלט-גערמאַנישע רייד, וואָס זענען געווען שווער צו פֿאַרשטיין. אין סאמע מיט ווען די כארן האבן מיט פייערליכע שטימען אויסגעזונגען דאקטער צערבע'ס גראמען, האט מען פון דא און דא דערהערט אפילו א שנארכן פון אן איינגעשלאפענעם צושויער, און מען האט זיי געמוזט אראפנעמען די דראמען ווי נאר מען האט זיי אוועקגעשטעלט. אזוי האבן די ליינער פון דאקטער צערבע'ס צייטונג נישט געוואלט ליינען ני זיינע לאנגע ארטיקלען אנגעפיקעוועטע מיט לאטיינישע ווערטער און אלט-דייטשע אויסדרוקן, ני זיינע פאעמען. די סימבאלישע און הויכשפראכיקע, און מען האט אים צוגענומען פון רודאלף מאזער'ס רייכן קאבינעט, דעם דאקטאר צערבע, נאך איידער ער האט רעכט באוויזן זיך איינצוזעצן אין אים. אנשטאט אים האט מען אוועקגעזעצט ביים רעדאקטארישן שרייבטיש א געוועזענעם רעפארטער, א יונג, וואס איז נישט נאר קיין דאקטאר פון פילאזאפיע נישט געווען, נאר האט אפילו רעכט קיין הויכשול פאר די אויגן נישט אנגעזען. אזוי האט מען אין טעאטער געשטעלט זאכן פון נייע דראמאטורגן, וואס דאקטער צערבע האט געזעהן אז נישט נאר האבן זיי קיינמאל קיין גריכישע דראמע נישט שטודירט, נאר זיי האבן אפילו רעכט נישט געוואוסט די ערשטע כללים פון דראמאטישן געבוי, קיין אהנונג נישט געהאט אין ריטעם, קיין געפיל אין שפראך, זיי האבן אויך אריינגעפירט וואולגארישע ניבול פה און גאסן שפראך.

דאָקטער צערבע האָט געטאָן אַלץ אין דער וועלט, אַרויפצוקלעטערן צוריק אויף דער לייטער, אויף וועלכער ער איז גיך אַרויף און נאָך גיכער אַראָפּגעוואָרפן געוואָרן, כאָטש פול מיט שנאה און עקל צו אַלץ, וואָס איז וואולגאַר און פּראָסטאַקיש און המוניש, האָט ער גענומען שרייבן זאַכן פאַרן פּעבל, אַבי נושא חן צו זיין אין זיינע אויגן. אין זיין אייפער האט ער אפילו איבערגעיאגט די נייע שרייבער אין זייער וואולגאריטעט. ווארום כאטש פאעט און פילאזאף און מיסטיקער אין זיינע שאפונגען, איז אבער דאקטער צערבע געווען א פראקטישער מענטש. ווי נאר ער איז אוועקגעגאנגען פון שרייבטיש, גאר א פראקטישער, און ער האט אלעמאל געדינט מיט זיין פען די וואס האבן געצאלט דערפאר, אין אן אופן ווי מען האט פארלאנגט פון אים. אַ תּלמיד פֿון די גריכן, אַ באַוווּנדערער פֿון סאָקראַטעסן פֿאַר זײַנע מוטיקע לערעס, פֿאַר וועלכע ער האָט זיך געלאָזט אומברענגען, אַ פֿאַרגעטערער פֿון פֿילאָזאָפֿס הויכע געדאַנקען וועגן לעבן און טויט, וואָס ער האָט אַרויסגעזאָגט צו זײַנע תּלמידים, איידער ער האָט אויסגעטרונקען דעם בעכער מיט גיפֿט, האָט דאָקטער צערבע בלויז הנאה געהאַט פֿון לייענען אָט די פֿילאָזאָפֿישע רייד, צוליב זייער שיינקייט און חכמה און סטיל, אָבער ער האָט קיינמאָל נישט געטראַכט צו נעמען זיי פֿאַר אַ משל אין זײַן לעבן. דאקטאר צערבע האט נישט געהאט קיין כח, נישט קיין ווילן צו פירן מלחמות מיט דער וועלט. ער האט געקוקט מיט פאראכטונג אויף דעם המון ווי מען קוקט אויף א ווילדער גרויסער בייזער חיה צו וועלכער מען פילט אן עקל, אבער מען האט מורא פאר איר און מען זעט זי צופרידן צו שטעלן.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער.